מען דערציילט אויפן בעל שם טוב, דאס האט דערציילט דער רבי רייאץ אין א פארברענגען פון שבועות אין די יאר תש"ב, שבועות איז אויך דער יום ההילולא פונעם הייליגן בעל שם טוב, און דער פריערדיגער רבי, דער רבי רייאץ האט זיך געפירט, און דערציילט א סיפור אדער א ווארט, און אזוי האבן זיך געפירט ביי די רביים בכלל, רבותינו נשיאינו, פון אז שבועות פלעגט מען איבערחזר'ן א ווארט אדער א סיפור פון בעל שם טוב. האט ער דערציילט אז ס'איז געווען אמאל דער בעל שם טוב געקומען אין סלוצק, מ'האט אים איינגעלאדנט אויף א חנוכת הבית המדרש, און דער בעל שם טוב איז געקומען און מ'האט אים מקבל פנים געווען מיט א גרויסע כבוד, און מ'האט געמאכט א גרויסע מסיבה מיט א גרויסע שמחה, און די אידן האבן דעמאלט געברענגט א שטיין וואס מען האט עס געברענגט כדי צו אריינלייגן אין בית המדרש און בויען מיט דעם, עס איז נאכנישט געווען אריינגעשטעלט אין דעם בנין, און די בעל שם טוב איז געזעצן אויפן שטיין און ער האט דערציילט די מעשה וואס די גמרא דערציילט, די מדרש דערציילט אויף רבי חנינא בן דוסא אז ער האט געוואלט ברענגען א מתנה צום בית המקדש, און ער האט גענומען א שטיין און ער האט עס צוגעגרייט, און ער האט עס געוואלט ברענגען אין בית המקדש, האט ער עס נישט געקענט ברענגען, האבן די מלאכים, ווי דער מדרש דערציילט אז ס'איז געקומען פינף מענטשן און האבן געזאגט אז זיי וויל אים העלפן, און אין אפאר מינוט זענען זיי געווען שוין אין הר הבית, און בשעת ער האט זיי געוואלט אפדענקען זענען זיי נעלם געווארן. דאס איז געווען מלאכים פון הימל וואס האבן געקומען, דארט אין די מדרש דערציילט אז ער האט געבעטן א אצבע קטנה, אז די מלאכים, די מענטשן וואס האבן געטראגן דעם שטיין, האבן אים געזאגט ער זאל לייגן א אצבע קטנה, און די איבעריגע האבן זיך שוין אויפגעטון פון זיך אליין. בעל שם טוב דערציילט דעם סיפור, און ער האט דערציילט וויפיל ס'איז טייער ביי דעם אייבערשטן א שטיין וואס מ'ברענגט, צו בויען דעם בית המדרש על דרך ווי דעם שטיין וואס ר' חנינא בן דוסא האט געברענגט צו דעם בית המקדש. בעל שם טוב האט דעמאלט געזאגט תורה, ס'איז געווען א גרויסע שמחה, און ס'איז געווען דארטן די לומדים, סלוצק איז דאך געווען א שטאט פול מיט לומדים, און זיי האבן געפרעגט דעם בעל שם טוב וואס האט ער אויפגעטון אין זיין תורה, אין זיין דרך, דאך תורה האט מען דאך געלערנט פריער אויכעט, שטייט דאך כי לקח טוב נתתי לכם, דער אייבערשטער האט דאך געגעבן תורה צו אידן, און תורה האמיר דאך ביז איצטער אויכעט? אז זיי האבן געפרעגט דעם בעל שם טוב, האט דער בעל שם טוב זיי געענטפערט, איך בין טאקע נישט געקומען צו מחדש זיין, איך בין געקומען צו טאקע לערנען דעם פשט הפשוט, און טאקע אין דעם זעלבן פסוק וואס איר האט געברענגט, דער בעל שם טוב האט געזאגט, עס שטייט כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. לכאורה איז, וואס זאגט דא דער פסוק? כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, האט בעל שם טוב געטייטשט, אז כי לקח טוב נתתי לכם גייט אויף נגלה דתורה. דער אייבערשטער האט געגעבן אידן תורה, נתתי לכם. און דער נתתי לכם, דאס הייסט אז תורה איז אראפגעקומען דא למטה, בלשון הגמרא תורה לא בשמים היא, תורה איז אראפגעקומען דא למטה, נתתי לכם. און מצד דעם נתתי לכם אבער, קען דאך זיין א מצב אז א איד זאל לערנען תורה, און ער זאל מיינען אז דאס איז אינגאנצן לכם, אז דאס איז אייגענע חידושים, און פארגעסן אויף דעם נותן התורה חס ושלום, פארגעסן אויפן אייבערשטן. דער פסוק איז ממשיך, תורתי אל תעזבו. תורתי איז דער ענין פון פנימיות התורה, פנימיות התורה איז מגלה דעם ענין פון השגחה פרטית, די חיות אלוקי וואס געפינט זיך אין יעדער זאך, איז אז ס'איז דא דער תורתי, א איד וואס פארבינדט זיך מיט פנימיות התורה, און ער גלייבט אין השגחה פרטית, איז דעמאלט אל תעזובו איז מען נישט פארלאזן, מען פארגעסט נישט אויפן אייבערשטן, און אין יעדער זאך זעט מען געטליכקייט. און דאס איז דער סיפור פון בעל שם טוב, מ'שטייט דאך אין חג השבועות, וואס דאס איז דער זמן פון דעם יום הילולא פון בעל שם טוב, איז געפינט מען אין שבועות אז בכלל דריי צדיקים וואס האבן א שייכות מיוחדת צו חג השבועות, דער ענין פון די משה רבינו, כמובן וואס ער איז געווען דער וואס משה קיבל תורה מסיני ומסרה, די גאנצע ענין פון מתן תורה, חג השבועות איז פארבונדן מיט משה רבינו. דערנאך איז דא דער ענין פון דוד המלך, ווי עס שטייט אין ירושלמי, דוד מת בעצרת, דאס הייסט אז שבועות איז די יום הילולא פון דוד המלך. און דערנאך איז דא דער ענין פון דעם בעל שם טוב, די הסתלקות פון בעל שם טוב איז געווען אין חג השבועות. כידוע די גאנצע שקלא וטריא וואס איז געווען בכל הדורות, צו די בעל שם טוב איז נסתלק געווארן דעם ערשטן טאג שבועות אדער צווייטן טאג שבועות, ביז מ'האט פושט געווען אז דער בעל שם טוב איז נסתלק געווארן ביום הרביעי נתלו המאורות ווי דער אלטער רבי האט געזאגט ביום הרביעי נטלו מיט א ט', וואס דאס איז דער ענין פון נטלו אז ס'איז צונומען צוגענומען געווארן, נטלו המאורות וואס דאס איז געווען דער ענין פון חג השבועות דעם ערשטן טאג שבועות וואס שבועות יום הרביעי קען אויסקומען דעם יום דעם ערשטן טאג שבועות. אבער על כל פנים איז די דריי צדיקים האבן א שייכות מיוחדת מיט דעם זמן, פון זמן פון חודש א פון חג השבועות, דער זמן פון מתן תורה. איז דארף מען פארשטיין וואס איז טאקע דער ענין, וואס איז טאקע דער ענין, וואס איז טאקע דער לימוד. פון דעם וואס די דריי צדיקים בהשגחה, ס'דאך יעדער זאך ווי דער בעל שם טוב האט אונז מגלה געווען אז יעדער זאך איז בהשגחה פרטית, קיין זאך אין וועלט איז נישט במקרה, אלץ איז דאך בהשגחה פרטית מושגח מלמעלה, בפרט איז. עניינים פארבונדן מיט צדיקים איז דאך בהשגחה פרטית, איז דאס וואס מען געפינט די דריי צדיקים משה רבינו, דוד המלך און דעם בעל שם טוב, דווקא אין טאג פון מתן תורה האט דאך א שייכות מיוחדת, וואס מ'קען, וואס אין דעם איז פאראן כמה וכמה ביאורים, זיך אפשטעלן. אויף כמה נקודות עיקריים אין דעם ענין. די ערשטע זאך וואס מען געפינט א נקודה משותפת צווישן די דריי, משה רבינו, דוד המלך און דעם בעל שם טוב, אז ביי אלע דריי איז געווען אז דער אייבישטער, עס איז געווען דער ענין פון רועה, פון פון פון פון רועה צאן יעדער איינער אין זיין אופן אבער מען געפינט אז בשעת דער אייבישטער האט מנסה געווען אויסגעפרופט משה רבינו ווי שטייט אין מדרש האט דער אייבישטער אים אויסגעפרופט מיט צאן משה היה רועה משה רבינו אין די יונגע יארן איז ער געווען א רועה צאן און בשעת ער האט געפירט זיך מיט דעם צאן דער אייבישטער האט געזען אז ס'איז געווען א שעפעלע א ציגעלע וואס איז אנטלאפן, און משה רבינו האט נאכגעלאפן די שעפעלע, און ער האט איר געגעבן צו טרינקען, און ער האט גענומען על על כתפו, ווי די מדרש דערציילט די פרטי הסיפור, און דעמאלט האט דער אייבישטער אויסגעקליבן משה רבינו ער זאל ווערן דער רועה פון עם ישראל. על דרך זה געפינט מען אויכעט ביי דוד המלך, ויבחר בדוד עבדו אחר עלות הביאו, ווי שטייט אין תהלים קאפיטל ע"ח, אז דער אייבישטער האט אויסגעקליבן דוד המלך בשעת ער האט געזען ווי דוד המלך האט זיך געפירט מיט דעם צאן, און ער האט געגעבן צו די צוטיילט דעם די גראז, האט ער צוטיילט פאר יעדן איינעם לפי ערכו, זקנים, בחורים, ווי עס שטייט דארט אין די מדרש די פרטי הדברים ווי אזוי דוד המלך האט זיך געפירט, און דער אייבישטער האט געזאגט אז ווי אזוי ער פירט זיך צו די צאן איז ער ראוי צו זיין ער זאל זיין די רועה פון צאן ישראל פירן עם ישראל. על דרך זה בדוגמא לזה געפינט מען ביים הייליגן בעל שם טוב וואס ער איז געווען א באהעלפער ווי מען זאגט ער איז געווען ער געווען א צדיק נסתר איז דעמאלט פלעגט ער זיין א באהעלפער וואס הייסט ער פלעגט נעמען די קינדער אין חדר נעמען זיי צוריק פון חדר און ער האט זיך ער פלעגט זיי ער פלעגט זיי צוגרייטן ער פלעגט זיי קושן און און און זיי געבן וואס זיי דארפן און און זיי גלעטן, די אלע זאכן וואס ער האט געטון כדי אז די קינדער זאלן האבן א חיות מיט א שמחה גיין אין חדר. און דאס איז געווען בדוגמת דעם ענין פון רועה צאן, און פון דעם איז ער געווארן שפעטער דער הייליגער בעל שם טוב דער מייסד פון תורת החסידות. וואס דאס איז א נקודה עיקרית, פארבונדן עכט מיט דעם זמן פון מתן תורה אינעם אידישן פאלק, ס'הייבט זיך אן א נייע, ס'קומט צו גיין חג השבועות, ווי ס'שטייט אין חסידישע ספרים, פון תלמידי הבעל שם טוב, אז יעדע יאר בשעת ס'קומט צו גיין חג השבועות, איז דעמאלט חזר'ן זיך איבער אלע זאכן פון דאס ניי, ס'ווערט א נייע, א נייע המשכה, א נייער חיות, א נייער אור, וואס יעדע יאר אין חג השבועות איז דא א התחדשות אין דעם ענין פון מתן תורה, מיט די אלע זאכן ווי ס'איז געווען בפעם הראשונה, איז דארף מען נעמען די הוראה וואס מ'לערנט פון די דריי צדיקים, פון משה רבינו, דוד המלך און בעל שם טוב, ווי אזוי א איד דארף זיך פירן. וואס איינע פון די הוראות וואס מען לערנט פון דעם איז אין דעם ענין פון חינוך, און דער ענין פון זיך אפגעבן, יא, צו צו צו א פשוט'ן אידן, אדער צו א קליין קינד, וואס אסאך מאל מיינט מען דאך, בשעת ס'קומט צו תורה, איז תורה דאך, יא, א מענטש ווי זאגט, איך בין פארנומען לערנען, איך דארף לערנען גמרא, איך דארף לערנען תורה, איך דארף לערנען טיפע זאכן, וואס זאל איך גיין פטר'ן צייט מיט קלייניגקייטן, זיך פארנעמען מיט קליינע קינדער, קליינע קינדער אין גיל, אדער קליינע קינדער בדעת, זיך פארנעמען מיט נארישקייטן, זיך פארנעמען מיט זאכן וואס נעמט אוועק די צייט, בשעת איך קען דאך אין די צייט זיצן און לערנען א בלאט גמרא, אויפטון א חידוש אין א תוספות, אויפטון א חידוש אין הלכה, און לערנען בעיון לע, כל אחד לפי מדריגתו, אוועקגעבן די יענע צייט אויף גיין טון א טובה א אידן בגשמיות אדער ברוחניות, אויף גיין לערנען מיט א קינד אלף בית, אלף בית כפשוטו אדער אלף בית פון אידישקייט, איז דער לקח וואס מיר לערנען ארויס פון די דריי צדיקים, אז ביי זיי דער גאנצער יסוד זייערער האט זיך אנגעהויבן פון דעם וואס זיי האבן זיך פארנומען מיט די דברים הפשוטים, און דווקא אין די דברים הפשוטים האט דער אייבישטער זיי בוחן געווען אז זיי זענען די אמת'ע רועי ישראל, די אמת'ע מנהיגי ישראל, ווי אזוי מען דארף זיך פארנעמען מיט טראכטן וועגן יעדן אידן און געבן אים וואס ער דארף. דאס איז איין לקח וואס מען קען ארויסלערנען פון די דריי צדיקים. אבער אריינגיין אביסל מער בעומק. ספעציעל בקשר מיט דעם ענין פון מתן תורה, און איינע פון די עניינים עיקריים פון מתן תורה, איז פאראן א מוראדיגע שיחה וואס דער וואס דער רבי האט גערעדט אין איינע פון די שבועות'ן פארברענגען, וואס בכלל דער סדר פלעגט זיין ביים רעבן אין די פארברענגעס פון שבועות, איז געווען די צווייטן טאג שבועות, אין חוץ לארץ איז אויך צוויי טאג יום טוב, צוויי טעג יום טוב, די צווייטן טאג שבועות און סוף טאג פאר די שקיעה, פלעגט מען זיך וואשן, עס פלעגט זיין א סעודה מיט א פארברענגען, וואס דער פארברענגען פלעגט אריינגיין אין די נאכט, שפעט ביינאכט, און שפעטער נאך געווען אויכעט כוס של ברכה, ביז גאר שפעט, אמאל ביז פארטאג אפילו. איז אין יענע פארברענגען, ס'פלעגט זיין איינע פון די זאכן וואס דער רבי פלעגט טאקע רעדן, כמה וכמה שנים, וועגן די דריי צדיקים, יעדע מאל אן אנדער ביאור אן אנדער ענין וועט מען רעדן איין נקודה וואס מען קען ארויסלערנען וואס דער רבי האט גערעדט איינמאל א פארברענגען א מוראדיגע נקודה וואס מען געפינט א נקודה משותפת פון די דריי פארבונדען מיט מתן תורה ספעציעל און אויכעט פון איין זייט א נקודה משותפת און פון צווייטן זייט יעדער איינער האט זיין חידוש זיין אויפטו וואס ער האט אויפגעטון. בנוגע צו מתן תורה שטייט דאך וואס שטייט אין חומש אז דער צווייטע טאג נאך ראש חודש סיוון אידן זענען געקומען אין הר סיני ראש חודש סיוון און ס'איז געקומען בשני בסיוון האט משה רבינו געזאגט אז דער אייבישטער האט געזאגט צו אידן כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל אתם ראיתם ווי שטייט ווייטער אין דער פסוק ואתם תהיו לי ממלכת כהנים דער אייבישטער זאגט אידן אז איר זענט ממלכת כהנים און ווי רש"י זאגט כהנים שרים, אידן זענען געווארן מלכים און שרים, דאס האט זיך אויפגעטון אין מתן תורה, אידן זענען געווארן מלכים אויף דער וועלט, וואס איז דער טייטש מלכים, וואס איז דער טייטש שרים, און וואס איז דאס פארבונדן מיט די ענין פון מתן תורה. וואס דער ענין פון א מלך, בפשטות, המלך איז א מענטש, איז דער וואס ער איז אינגאנצן, ער איז דער וואס ער איז, וואס ער אמר מלכא עקר טורא ווי די גמרא זאגט, דער מלך זאגט און די זאכן פירן זיך דורך, א מלך איז נישט אונטערגעווארפן, ער איז נישט משועבד צו די אלע שעבודים, פארקערט ער איז דער וואס ער איז מוציא און מכניס, ער איז דער וואס ער איז מחליט, ער איז דער וואס שטעלט אוועק די זאכן בתוקף, און ווי ער זאגט אזוי ווערט עס, דאס איז דער ענין פון א מלך. דאס הייסט דער ענין המלוכה באווייזט אויף רוממות, אויף תוקף, אויף התנשאות, וואס דערפאר דער מלך ווערט אנגערופן נשיא, נשיא מלשון התנשאות, אז ער איז מנושא און מרומם, און ער שטייט אין א התנשאות און א רוממות העכער פון די אלע זאכן פון די מדינה, און ער איז דער וואס ער פירט אן מיט די מדינה. וואס מיינט דאס ביי אידן, דער ענין פון ממלכת כהנים, אז א איד איז א מלך און א נשיא, און א שר, אז א איד פירט אן מיט די וועלט. א איד דארף וויסן אז ער האט נישט וואס צו נתפעל ווערן, ער האט נישט וואס צו זיך שרעקן, ער האט נישט וואס צו מורא האבן פון וואס טבע זאגט, וואס וועלט זאגט. בשעת ס'קומט צו גיין צו תורה און מצוות, בשעת ס'קומט צו גיין צו לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, ווייסט א איד אז ער איז א באלעבאס, ער איז א מלך. אמר מלכא עקר טורא. ער איז דער מלך, מאן מלכי רבנן ווי ס'שטייט דער לשון, דאס הייסט אז א איד בכח התורה איז ער פירט אן מיט די וועלט און די טבע העולם איז בטל, טבע העולם איז איבערגעגעבן אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם אז דער גאנצער טבע העולם איז משועבד ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין ספרים. צו דעם ענין פון בחוקותי תלכו, צו דעם וואס א איד איז מקיים תורה ומצוות. און דער ענין איז נתחדש געווארן אין מתן תורה, ממלכת כהנים ווי רש"י טייטשט, שרים, אידן זענען געווארן שרים און מלכים, ביז ווי דער מעזריטשער מגיד ברענגט אויפן פסוק, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אז איר זענען די וואס זענען ממליך מלכים ושרים, אז אידן זענען די וואס זענען ממליך, זיי פירן אן מיט טבע העולם, זיי פירן אן מיט הנהגת העולם. דאס האט זיך אויפגעטון אין מתן תורה. בשעת אבער א איד געפינט זיך אויף דער וועלט, קען ער דאך טראכטן, זייער שיין, זייער גוט, דאס איז אלץ ריכטיג מצד הנשמה, דאס איז אלץ ריכטיג מצד מיין נשמה וואס איז א חלק אלוקה ממעל ממש, איז טאקע האב איך א שייכות מיט'ן אייבערשטן, און במילא בין איך העכער פון טבע, אבער די נשמה איז דאך אראפגעקומען דא למטה, די נשמה איז דאך נתלבש געווארן אין וועלט, מען געפינט זיך אין א וועלט, בפרט א וועלט פון גלות, א וועלט וואס דארטן דער חשך יכסה ארץ וערפל לאומים, און מען איז אונטערגעווארפן דעם שעבוד פון אומות העולם, בשעת מען געפינט זיך אין גלות, דינא דמלכותא דינא ווי די גמרא זאגט, איז במילא ווערט א שאלה, ווי קען דאס אין וועלט, און דער מצב ווי מען געפינט זיך בפועל ממש, ווי קען מען דאס דורכפירן? אויף זיין א מלך, בשעת מען קוקט ארום אין זיך, ארום זיך אויף דער וועלט, זעט מען נישט די אלע זאכן ווי ס'איז אזוי. ווי אזוי קען מען דאס דורכפירן? איז אויף דעם האט דער אייבישטער, יא, עמד הקדוש ברוך הוא ושתלן בכל דור ודור, דער אייבישטער אריינגעשטעלט צדיקים, וואס די צדיקים ווערן אנגערופן נשיאי ישראל, לשון התנשאות, נשיא מלשון התנשאות. דער אייבישטער האט אריינגעשטעלט בכל דור ודור א צדיק, א נשיא, א רבי, וואס ער איז א נשיא מלשון התנשאות, ער ברענגט אריין התנשאות, ער אליין, צדיק, איז דאך מנושא, און ער פועל'ט, ער מאכט א התנשאות אין עם ישראל, ער הייבט אויף אידן, יעדער נשיא בדורו, יעדער צדיק בדורו, ער הייבט אויף אידן, העכער פון טבע, העכער פון וועלט, און ער מאכט אז מען זאל נישט האבן מורא און נישט נתפעל ווערן פון די אלע ענייני עולם און קענען זיין טאקע א מלך, בשעת ס'קומט צו די עניינים פון אידישקייט תורה און מצוות און הנהגת הטבע איז בטל צו א אידן. וואס דאס איז געווען אין כללות ביי די דריי די דריי נשיאים די דריי מלכים וואס מיר רעדן דא משה רבינו דוד המלך און בעל שם טוב, וואס יעדער איינער איז געווען א המלך און א נשיא בסוג מיוחד. טאקע געווען אסאך נשיאים ובכל דור ודור דאך דא אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, אבער וואס מען געפינט ספיציעל ביי די דריי, אז ביי זיי איז געווען דער ענין הרוממות וההתנשאות, יעדער איינער איז געווען א ראשון, א ספיציעלער, א ניי אויפגעטון א נייע חידוש לפי אין זיין אין זיין אין זיין ענין, אין זיין זאך. משה רבינו איז דאך געווען בפשטות, משה רבינו מלך היה, משה רבינו איז געווען דער ערשטער נשיא, דער ערשטער דער ערשטער נשיא ישראל, דער ערשטער רועה ישראל, מנהיג ישראל וואס האט ארויסגענומען אידן פון גלות און געגעבן תורה צו אידן, דאס איז משה רבינו דער ערשטער. דערנאך איז דא דער ענין פון מלכי בית דוד, ווי דער רמב"ם שרייבט אז מלכי בית דוד א ספעציעלער ענין אין מלוכה, וואס מלוכה איז געגעבן געווארן צו מלכי בית דוד, און אין דעם, איז דוד המלך געווען דער ערשטער, ער איז געווען דער ערשטער פון די מלכים אמיתיים וואס איז טאקע געווען פארדעם געווען שאול המלך, אבער דאס איז געווען א מלוכה וואס האט נישט געהאט קיין קיום, און די מלוכה האמיתית וואס מען זאגט דוד מלך ישראל חי וקיים דאס איז דער ענין פון דוד המלך וואס דאס איז דער ענין המלוכה פון מלכי בית דוד וואס דאס וועט זיין די מלוכה ביז ביאת משיח צדקינו. דערנאך איז דא דער בעל שם טוב וואס ער איז געווען דער ערשטער פון התגלות תורת החסידות. אלס א הכנה צו ביאת משיח צדקינו, כידוע דער יפוצו מעינותיך חוצה, וואס דער בעל שם טוב האט מקבל געווען פון מלך המשיח, אז ס'איז געקומען צו גיין פאר ביאת משיח, אין זמן הגלות און חשך הגלות און סוף זמן הגלות, עקבתא דמשיחא, דער אייבישטער, ער האט אראפגעברענגט די נשמה פון בעל שם טוב אויף דער וועלט אויף מאכן ליכטיג און אריינברענגען דעם אור החסידות, וואס דער אור החסידות דאס איז דער יפוצו מעינותיך חוצה אלס א הכנה צו דעם קאתי מר דא מלכא משיחא. איז די דריי זענען דריי וואס זענען געווען ראשונים יעדער איינער אין זיין סוג אין זיין ענין. און ביי די דריי האט מען געפונען טאקע אז ביי זיי איז געווען די הנהגה אין אן אופן פון התנשאות און רוממות למעלה מדרך הטבע לגמרי. ביי משה רבינו ווי עס שטייט אין חומש יא וואס ער האט געפירט אידן אין מדבר די ארבעים שנה איז דאס אלץ געווען באופן של למעלה מדרך הטבע אין אלע פרטים פון דעם מן און און און בארה של מרים און די ענני הכבוד און די אלע סיפורי התורה וואס מיר זעען ביי משה רבינו די הנהגה באופן של התנשאות וואס אידן זענען געווען אינגאנצן העכער פון טבע און העכער פון אלע עניינים ביי דוד המלך איז געווען די אלע מלחמות וואס דוד המלך האט געפירט און ער האט דורכגעפירט ביז ער האט געברענגט אז עס איז געווארן שלום, שלום ושלווה וואס ער האט געברענגט בימיו, וואס האט זיך אנגעהויבן ביי דוד המלך, והשם הניח לו מכל אויביו מסביב, שפעטער האט זיך עס דורכגעפירט בשלימות ביי שלמה המלך ביז מען האט געבויט דעם בית המקדש וואס דוד המלך האט געמאכט די יסודות, און פון דארטן איז עס שפעטער נמשך געווארן דורך שלמה המלך אינעם בנין בית המקדש, וואס דעמאלט איז געווען די התגלות אלקות בפועל ממש וואס אלע די גאנצע וועלט איז געווען בטל צו. איז דאס געווען שלמעלה מדרך הטבע. און דערנאך ביים בעל שם טוב ווייסן מיר דאך אלע יא וואס זיין הנהגה איז געווען באופן שלמעלה מדרך הטבע לגמרי, ביז ווי מען זאגט ביי חסידים א בעל שם'סקע מעשה, א בעל שם'סקע הנהגה, דאס הייסט אז יעדער ענין וואס איז למעלה מדרך הטבע איז דאס מתייחס צום דרך הבעל שם טוב וואס ביי אים איז געווען די הנהגה למעלה מדרך הטבע. איז דא געפינען מיר טאקע ביי די דריי דעם ענין פון מלוכה, פון רוממות והתנשאות, און זיי האבן אונז אריינגעפירט ביי אידן, דעם ענין אז א איד דארף וויסן זיין ער האט בכח דורך די צדיקים נשיאי ישראל בכל דור ודור אויף צו זיין א נשיא און א מלך ממלכת כהנים אין אלע עניינים פארבונדן מיט אידישקייט מיט הנהגה בעולם. דאס איז בכללות ביי זיי אלע דריי, אבער יעדער איינער האט זיך זיין ענין מיוחד וואס ער האט וואס ער האט דורכגעפירט באופן מיוחד, איז אז מען טראכט זיך אריין איז יעדער איינער איז דאס אין א זמן מיוחד. משה רבינו ער איז געווען א מלך און א נשיא אין מדבר, וואס אין מדבר זענען אידן געווען מחוץ לדרך הטבע, זענען געווען אינגאנצן אפגעזונדערט פון וועלט, און אין יענע מציאות, און זייענדיג אין מדבר, זייענדיג אין א ארט וואס איז אינגאנצן נישט ארץ נושבת, איז זענען אידן געשטאנען אין א הנהגה למעלה מדרך הטבע בכוחו של משה. דוד המלך איז געווען א נייע הנהגה, אידן זענען אריין אין ארץ ישראל, און דארטן איז געווען די הנהגה דווקא בהתלבשות בדרך הטבע, מען געפינט זיך אין וועלט און אין טבע העולם, און א וועלט וואס דארטן געפינט זיך עניינים פון טבע, און מען דארף זיין משועבד צו טבע, מען דארף ארבעטן, ואספת דגנך ותירושך ויצהרך, נישט אזוי ווי עס איז געווען אין מדבר דער ענין המן. איז א קען מען דאך מיינען אז בשעת מען געפינט זיך אין טבע העולם, מען געפינט זיך אין וועלט וואס דארף זיין הנהג בהם מנהג דרך ארץ, איז דעמאלט איז מען דאך משועבד צו טבע העולם. קומט צו גיין דוד המלך און ער איז מגלה ביי אידן אז אפילו בשעת מען געפינט זיך אין הנהגת הטבע ווערט מען נישט נתפעל פון וועלט און די הנהגת העולם איז למעלה מדרך הטבע און א איד פירט שטעלט און שטייט העכער פון וועלט זייענדיג אין טבע העולם אויכעט אט דער ענין האט מחדש געווען דוד המלך. דערנאך איז געקומען צו גיין א זמן אט דאס אבער איז געווען א זמן סוף כל סוף אין ארץ ישראל ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, און די עס איז געווען גילוי אלקות, עס איז געווען א בית המקדש, שפעטער איז געקומען די תקופה פון בעל שם טוב, וואס איז געווען אין זמן חשך הגלות, אין חוץ לארץ, און אין חשך הגלות גופא איז דאס געווען אין די שווערסטע זמנים פון ימי הביניים, שווערסטע זמנים פון חשך הגלות פון נסיונות און העלמות והסתרים. און זייענדיג אין דעם זמן פון חשך הגלות איז געשטאנען דער בעל שם טוב און ער איז נתגלה געווארן, ער האט מגלה געווען ביי אידן דער ענין האמונה, ער האט מגלה געווען ביי אידן שמחה, ער האט מגלה געווען ביי אידן דעם ענין אז מען האט נישט וואס צו נתפעל ווערן, דערשרעקן זיך פון טבע, מען האט נישט וואס צו דערשרעקן זיך פון טבע העולם אפילו אין זמנים פון חשך כפול ומכופל, איז דורך דעם וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען דעם ענין פון השגחה פרטית מגלה געווען דעם ענין פון חיות אלוקי וואס געפינט זיך אין יעדער זאך און אין יעדער פרט, דער בעל שם טוב האט מגלה געווען דעם ענין פון לעולם השם דברך ניצב בשמים ווי דער אלטער רבי ברענגט אין תניא אז בכל רגע ורגע איז התהוות העולמות מחדש און אז יעדער פרט בעולם אפילו דומם צומח חי און יעדער זאך וואס טוט זיך אויף דער וועלט איז דאס בהשגחה פרטית פון דעם אייבערשטן און אז יעדער איד האט אין זיך א נשמה א חלק אלוקה ממעל ממש און די אלע ענינים וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען און מיט דעם האט ער געגעבן דעם כח אז אפילו בשעת מען געפינט זיך אינעם גרעסטן חשך כפול ומכופל, איז א איד נישט משועבד צו טבע, נישט משועבד צום חשך העולם, מען שטייט העכער פון וועלט, און דורך דעם מאכט ער ליכטיג אין וועלט, און ער לעבט א לעבן פון גאולה, זייענדיג אין דעם זמן פון גלות. און דאס איז דער ממלכת כהנים, וואס ס'קומט צו גיין חג השבועות, און מען זאגט צו א אידן ער זאל וויסן זיין, אז חג השבועות בכל שנה ושנה, דער יום המיוחס, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז א איד דארף וויסן זיין אז ער איז א מלך, און מען גייט בכוחו פון משה רבינו, בכוחו פון דוד המלך, און בכוחו פון דעם בעל שם טוב, איז מיט דעם א איד שטייט העכער פון וועלט און העכער פון טבע און העכער פון גלות. און דערפאר געפינט מען טאקע אויכעט ביי די דריי דעם ענין הגאולה, וואס משה רבינו איז דאך געווען דער גואל ראשון, און מיט די לשון המדרש משה הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון, בנוגע דוד המלך איז דאך דער ראש פון מלכי בית דוד, וואס מלך המשיח איז דאך משיח בן דוד, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וואס דאס גייט אויף מלך המשיח, און דער ענין פון בעל שם טוב וואס מיר האבן גערעדט אז יפוצו מעיינותיך חוצה, אט דאס איז די הקדמה און הכנה צו דעם קאתי מר דא מלכא משיחא, וואס ביי אלע דריי איז געווען דער הכנה צו דעם ענין פון צו גרייטן וועלט צו א וועלט פון גאולה א וועלט פון משיח. און דערפאר געפינט מען טאקע אויכעט בדרך הרמז ווי דער רבי האט גערעדט אין א שבועות'דיגן פארברענגען אז אינעם דרך הרמז וואס די לשון הרמב"ם וואס דער רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה אז הבטיחה תורה ישראל עושים תשובה ומיד הן נגאלים מיד אז די לשון מיד איז ראשי תיבות, מ' איז משה, י' איז ישראל, ד' איז דוד, אז מיד הן נגאלים אז בכח און בזכות אז אין חג השבועות לערנען זיך מען גייט אין די וועגן און מען נעמט דעם כח פון די דריי מלכים, פון משה רבינו, פון דוד המלך, פון דעם בעל שם טוב, וועט מען טאקע זוכה זיין אז בקרוב תיכף ומיד זאל זיין דער מיד הן נגאלין און די גאולה האמיתית והשלימה, און זאל זיין טאקע ביי יעדן אידן דער קבלת התורה בשמחה ובפנימיות, און מען זאל זוכה זיין אויכעט צו דעם ענין פון תורתו של משיח. די תורה חדשה מאתי תצא ווי ער זאגט אין די לשון אין מדרש, יא אז מען זאל זוכה זיין צו מקבל זיין תורה און דער תורתי, פנימיות התורה, תורתו של משיח, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו, זאל זיין ביי יעדן איינעם א פרייליכער יום טוב און קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.